תניא אידך, האמער געלערנט אין א צווייטע ברייתא, רב שמעון בן יוחי אמר, רב שמעון בן יוחי זאגט, עיין תחת עיין, וואס די תורה זאגט עיין תחת עיין, מיינט מען נישט עיין ממש, נאר מען מיינט ממון, אז מ'זאל באצאלן געלט פון אויג. אתה אומר, דו זאגסט ממון, אז מען זאל באצאלן געלט, או אדער אינו, ס'איז ניט אזוי. אלא עיין ממש, מען מיינט טאקע מען זאל צונעמען די אויג, ווי דער ב"ח איז גורס, אמרת, טו זאגן, הרי שהיה סומא, דער מזיק איז געווען א בלינדער, וסימא, און האט יענעם געמאכט בלינד,

אז אין אזיין פאל וועל איך טאקע נישט זאגן עיין תחת עיין, נאר איך וועל זאגן אז דא אויך זאל מען נעמען געלט. התורה אמרה, די תורה האט דאך געזאגט, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם, אז אויב ממש דארף מען קענען מקיים זיין עיין ממש אומעדום. זאגט די גמרא אמרי, כ'וועל דיר פרעגן, ומאי קשיא, וואס איז די קשיא? דילמא היכא דאפשר אפשר, ווי עס קאן זיין עיין ממש איז עיין ממש, היכא דלא אפשר לא אפשר איז נישט מעגליך, ופטרינן ליה און איך וועל אים פטר'ן אינגאנצן, ממילא וועט עס זיין משפט השווה לכולכם, שטענדיג איז עיין ממש, נאר דארט ווי איך קאן נישט איז ער פטור, ווען איך זאל זאגן דעמאלטס זאל מען געבן געלט איז עס נישט משפט השווה לכולכם, אבער איך זאג שטענדיג דארף זיין עיין ממש נאר כ'קאן נישט איז ער פטור א ראיה כ'וועל דיר ברענגען דאי לא תימא הכי דו וועסט נישט אזוי זאגן טרפה אויב וועסט נישט אזוי זאגן אז דארט ווי ס'איז נישט מעגליך טוט מען אינגאנצן פטר'ן וויל איך דיר פרעגן הרי טרפה שהרג את השלם דער רוצח איז געווען טרפה טרפה רופט זיך אהן אזעלכע וואס וועט מען קען נישט לעבן ער האט דערהרג'עט א געזונטן מענטש מאי עבדינן ליה וואס טו איך גיב איך דעם טרפה דעם טרפה קען מען נישט הרג'ענען פארוואס ווייל די עדות וואס זיי זאגן עדות אז דער טרפה האט דערהרג'עט איז עדות שאי אתה יכול להזימה ווייל אויב כ'וועל זיי מזים זיין וועלן זיי דאך זיין פטור, ווייל גברא קטילא האבן זיי געוואלט הרג'ענען, און אויב ווידער אז די עדות איז נישט קיין עדות איז דאך דער טרפה אויכעט פטור, אלא היכא דאפשר אפשר, ווי איך קען מקיים זיין דעם נפש תחת נפש בין איך מקיים דעם נפש תחת נפש, היכא דלא אפשר לא אפשר, ופטרינן ליה, און איך טו אים פטר'ן, האב איך אויך אפגעשלאגן אז די ראיה פון ר' שמעון בן יוחאי. דבי רבי ישמעאל תנא, אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן האט מען געלערנט אמר קרא שטייט אין פסוק כן ינתן בו ואין נתינה, דאס ווארט נתינה מיינט מען נישט אלא ממון, נאר געלט. פרעגט די גמרא אלא מעתה בודיענוך, דו זאגסט דאס ווארט נתינה מיינט מען א זאך וואס ווערט געגעבן פון האנט צו האנט געלט, שטייט אין פסוק כאשר יתן מום באדם, הכי נמי וועסטו אויך זאגן דממון הוא, דארט איז דאך זיכער יתן מום, דארט איז דאך די טייטש דאס ווארט יתן אויף דעם מום וואס ער מאכט. זאגט די גמרא אמרי, כ'עט דיר זאגן, דבי רבי ישמעאל קרא יתירא דרשי, זיי דרש'ן עס פון א איבריגן פסוק. מכדי כתיב שטייט דאך אין פסוק ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה, אזוי ווי ער האט געמאכט דעם מום, כן יעשה לו, כן ינתן בו, למה לי, וואס דארף מען דער פסוק נאכאמאל זאגן כן ינתן בו? שמע מינה איז פון דעם א ראיה ממון, די תורה וויל זאגן אז נישט ממש נאר געלט, פרעגט די גמרא כאשר יתן מום באדם למה לי, דאס איז דאך מער איבריג, שטייט דאך שוין איש כי יתן מום בעמיתו בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, איידי דבעי מיכתב, ווייל דארף מען שרייבן כן ינתן בו, כתב נמי שטייט אויכעט כאשר יתן מום באדם, דאס האב איך נישט אפגעשלאגן. דבי רב חייא תנא, אין בית מדרש פון רב חייא האט מען געלערנט אמר קרא יד ביד, ביי עדים זוממין שטייט יד ביד, דער פסוק דערציילט מיר אז אויב עדות האבן עדות געזאגט אויף איינעם ער האט אפגעהאקט יד חברו, נאכער איז מען מזים די עדות, איז יד ביד, זאגן מיר דבר הניתן מיד ליד, און מאי ניהו ממון, מען זאל געבן א זאך וואס ווערט געגעבן מיד ליד. פרעגט די גמרא אלא מעתה רגל ברגל נמי הכי, דארט שטייט אויך רגל ברגל, רגל ברגל קענסטו דאך נישט אזוי טייטשן. אמרי דבי רב חייא, אמרי כ'עט דיר ענטפערן, דבי רב חייא, קרא יתירא קא דרשי, די יד ביד איז אינגאנצן איבריג, מכדי כתיב שטייט דאך אין פסוק ועשיתם לו כאשר זמם, לעשות לאחיו, אי סלקא דעתך ממש, אויב כ'וועל טייטשן אז מ'מיינט ממש אפהאקן די האנט, יד ביד, למה לי, וואס דערציילט מיר די יד ביד, שמע מינה, אז דער איבריגער פסוק גייט מיר זאגן ממון, אי הכי רגל ברגל למה לי, וואס דארף איך דעם רגל ברגל, איידי דכתיב יד ביד, כתב נמי, רגל ברגל. ווייל עס שטייט מיר יד ביד, וואס דאס דארף איך האבן, א זאך וואס ווערט געגעבן מיד ליד, שרייב איך שוין רגל ברגל. אביי אמר, אומר, אביי זאגט, אתיא מדתנא דבי חזקיה, דעם דין אז עין תחת עין מיינט מען נישט ממש, נאר מען מיינט ממון, לערן איך אפ פון די דרשה פון תנא וואס מען האט געלערנט ביי חזקיה אין בית מדרש, דתנא דבי חזקיה. עין תחת עין, נפש תחת נפש, איין פסוק זאגט מען עין תחת עין און איין פסוק זאגט מען נפש תחת נפש, ולא נפש ועין תחת עין, פאר א עין קען איך נישט געבן אי נפש אי עין, ואי סלקא דעתך ממש, אויב איך וויל זאגן עין תחת עין מיינט מען ממש ארויסנעמען די אויג, זימנין דמשכחת לה, אמאל וועט דאך עס ארויסקומען אז ס'וועט זיין עין ונפש תחת עין, ווי אזוי? דבהדי דעויר ליה, ווען ער האט אים געמאכט בלינד, נפקא ליה נשמתיה. און איך קען נישט זאגן די תורה זאגט א זאך וואס פון דער זאך זאל ארויסקומען אי עין אי נפש. זאגט די גמרא מאי קושיא וואס איז די קשיא? דילמא אפשר מימד אמדינן ליה איך שאץ אים אפ אי מצי מקבל אויב מען וועט מאכן בלינד וועט עס נישט ווירקן אויפן קערפער עבדינן טו איך עס ואי לא מצי מקבל לא עבדינן. איי ואי אמדינן און אויב איך האב אפגעשאצט דמצי מקבל ועבדינן ליה און כ'האב עס געטאן ונפק רוחיה רוחיה און ער איז געשטארבן אי מיית לימות וואס קען איך העלפן מי לא תנן האבן מיר דען ניט געלערנט גבי מלקות? אמדוהו, מע האָט אים אָפּגעשאַצט. דער דין איז, מלקות, ווען מע איז עובר אויף אַ לאו שיש בו מעשה, מע האָט אים געוואָרנט, גיט מען אים, למד טית, ווי די תורה זאָגט ארבעים חסר אחת. אָבער פריער דאַרף מען אָפּשאַצן, צי ער קאָן אויסהאַלטן, ווײַל אַמאָל קאָן זײַן, ער קאָן נישט אויסהאַלטן מער ווי זעקס, מער ווי נײַן. מערער איז ער אין א סכנה אין לעבן, איז אים דא, לאמער זאגן מ'האט אים אפגעשאצט, ער קען אפנעמען זעקס מכות ומת תחת ידו פטור, זע איך דאך אז כאטש אמאל קען עס ארויסקומען כ'האב א טעות אין אומד, אבער איך טו וואס איך קען, איז די זעלבע זאך דא אויכעט, איך טו פריער אפשאצן. רב זביד משמיה דרבה אמר, רב זביד זאגט אין נאמען פון רבה'ן, אמר קרא שטייט אין פסוק פצע תחת פצע, אז מ'האט געמאכט א וואונד זאגן מיר פצע תחת פצע, ליתן צער מ'זאל געבן צער במקום נזק, א חוץ דעם ווי וואס מ'באצאלט נזק זאל מען אויכעט געבן צער. אזוי צער אליין אז ס'איז נישטא קיין נזק, האב איך אן אנדער פסוק, כויה תחת כויה, פצע תחת פצע קומט מען דערציילן אז מ'גיט צער במקום נזק, ואי סלקא דעתך ממש, אויב איך וועל זאגן אז עין תחת עין איז ממש, פארוואס דארף איך געבן צער? כי היכי דלהאי הוה ליה צערא, אזוי ווי דער מענטש האט געהאט צער, להאי נמי אית ליה צערא, דער אנדערער האט אויך צער. זאגט די גמרא, מאי קושיא, וואס איז די קשיא? דילמא קען זיין איכא איניש דמפנק, ס'איז דא א מענטש וואס איז מער א איסטניס, אית ליה צערא טפי, האט ער מער צער, ואיכא איניש דלא מפנק, לית ליה צערא האט ער נישט אזויפיל צער, למאי נפקא מינה, למיתב ליה היאך דביני ביני, אויב דער מזיק איז נישט אזוי מפונק, לערן איך אפ פון דעם פצע תחת פצע, אז ווייל דער ניזק האט דאך מער צער, איז כאטש ער באצאלט דעם נזק זאל ער באצאלן צער. ר' פפא משמיה דרבא אמר, ר' פפא אין נאמען פון רבא זאגט, אמר קרא שטייט אין פסוק ורפא ירפא, ליתן רפואה במקום נזק, א חוץ דעם וואס מען באצאלט פאר דעם נזק, דארף מען אויך באצאלן פאר די רפואה. ואי סלקא דעתך ממש, אויב איך וועל טייטשן, מען מיינט עין תחת עין ממש, כי היכי דהאי בעי אסיא. אזוי ווי דעם דארף מען היילן, האי נמי בעי אסיא, דארף מען דעם אנדערן אויך היילן, וואס זשע זאל מען געבן ריפוי, זאגט די גמרא מאי קושיא, וואס איז די קשיא, דילמא קען זיין איכא דסליק בשריה הייא, ס'דא אזעלכע וואס שנעל טוט זיך פארהיילן, עס קאסט נישט אזויפיל די רפואות. ואיכא ס'איז דא אזעלכע דלא סליק בשריה הייא, ער טוט זיך נישט אזוי שנעל אויסהיילן. למאי נפקא מינה? וואס איז מיט דאס די חילוק וואס די תורה זאגט מ'זאל געבן ריפוי במקום נזק, למיתב ליה מ'זאל אים געבן היאך דביני ביני. אויב דער מזיק דארף נישט האבן אזויפיל רפואות, איז דאס וואס דער ניזוק האט קאסט מער, זאל ער דאס אים געבן. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, פון וואנען ווייס איך עין תחת עין ממון נישט ממש, אתיא איך לערן אפ תחת תחת משור, כתיב הכא דא שטייט עין תחת עין, וכתיב התם ביי א שור שטייט שלם ישלם שור תחת השור, מה להלן אזוי ווי מען איז מזיק א שור. ממון מיינט מען באצאלן געלט אף כאן ממון. פרעגט די גמרא, דו זאגסט איך לערן אפ תחת תחת פון שור, מאי חזית וואס דילפת פארוואס לערנסטו אפ תחת תחת משור, און דו זאגסט אזוי ווי ביי שור איז ממון, אזוי איז דא אויך ווען מען איז מזיק א אבר פון א מענטש איז ממון. נילף תחת תחת מאדם, דכתיב, שטייט ביי א מענטש ונתתה נפש תחת נפש, דארט מיינט מען דאך ממש אויב מען האט געהארגעט א מענטש, צו ביי וואס שטייט עס זאגן מיר ממש מה להלן ממש אף כאן ממש, זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר זאגן דנין נזקין מנזקין, איך לערן אפ נזקין פון נזקין, ואין דנין נזקין ממיתה, אבער נזקין פון מיתה לערן איך נישט אפ. זאגט די גמרא, אדרבה, דנין אדם מאדם, איך דארף בעסער אפלערנען דעם עין תחת עין פון ונתתה נפש תחת נפש, אפלערנען אדם מאדם, ואין דנין אדם מבהמה. אלא אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, איך לערן עס אפ מתחת אשר ענה יליף ליה, וואס דארטן איז עס אדם מאדם, און ס'איז אויכעט ונזיקין מנזיקין. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רב לעזער אומר, רב לעזער זאגט, עין תחת עין ממש. פרעגט די גמרא איז ממש סלקא דעתך, קען רב לעזער האלטן ממש? רב לעזער לית ליה ככל הני תנאי, ער האלט נישט ווי די אלע פריערדיגע תנאים וואס זיי זאגן מען מיינט נישט ממש נאר מען מיינט ממון, אמר רבה האט רבה געזאגט, לומר ער מיינט צו זאגן שאין שמין אותו כעבד, מען שאצט נישט אפ ווי א עבד, ווי מיר האבן פריער געזאגט אין דער משנה, אמר ליה אביי אלא כמאן דער ווער שאצט זיך אפ כבן חורין, בן חורין מי אית ליה דמי, אבער א עבד פאסט זיך צו זאגן וויפיל דער עבד, ווען איינער קויפט א עבד פעלט אים א אויג, צו ער האט ביידע אויגן, אבער ביי בן חורין פאסט זיך נישט צו זאגן וואס דער חילוק איז. אלא אמר רב אשי לומר, דאס וואס רבי אליעזר האט געזאגט עיין תחת עיין ממש, מיינט ער צו זאגן שאין שמין אותו בניזק, מען שאצט נישט אפ אין דעם ניזק, אלא במזיק, מ'שאצט אפ עינו של מזיק וויפיל וואלט דער מזיק ווערט געווען ער זאל ווערן יעצט פארקויפט, און וויפיל וואלט ער ווערט געווען צו ווערן פארקויפט אן א אויג, דאס איז די טייטש ממש, אז ממש די אויג פון מזיק ווערט אפגעשאצט אנשטאט די אויג פון דעם ניזק. רש"י כאפט א חילוק אז דער מזיק איז א מענטש א בעל מלאכה וואס איז מער ווערט מיט דעם עיין און אן דעם עיין איז ער אסאך ווינציגער ווערט און אמאל קען זיין פארקערט און תוספות זאגט דא א תוספות אז עס האט דעם דין ווי כופר, אזוי ווי ביי כופר איז דאך דא א מאן דאמר וואס מען שאצט נישט אפ דעם ניזק נאר מען שאצט אפ דעם מזיק, און דא אויכעט דעמאלט ווען מען האט אים אויסגעהאקט א איבר האט עס דעם זעלבן דין ווי כופר. דערציילט די גמרא א מעשה ההוא חמרא א אייזל דקטע ידא דינוקא וואס האט אפגעהאקט א האנט פון א קינד אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל, מ'איז געקומען האבן א דין תורה פאר רב פפא בר שמואל, אמר להו, האט ער געזאגט צו זיי, זילו גייטס, שומו ליה שאצט אפ ארבעה דברים, ביי א אדם שחבל בחבירו, דארף מען באצאלן פינף זאכן, נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת. האט רב פפא בר שמואל געזאגט מען זאל געבן ארבעה דברים, אמר ליה רבא, האט אים רבא געפרעגט והא אנן חמשה תנן, מיר האבן דאך געלערנט פינף, אמר ליה, האט אים רב פפא געזאגט, לבר מנזק קאמינא, א חוץ נזק זאל מען געבן נאך פיר זאכן, צער ריפוי שבת בושת, און תוספות זאגט דא אז רב פפא האט געמיינט אז נישט א אייזל האט מזיק געווען, נאר א אדם האט מזיק געווען. איי וויאזוי קען זיין פינף זאכן בושת, דארף מען זאגן עס רעדט זיך אז איין קטן וואס אויב מען פארשעמט אים ווערט ער פארשעמט. אמר ליה אביי, האט אים אביי געפרעגט צו רב פפין, והא חמור הוא, דא איז דאך געוועזן א חמור א אייזל האט אפגעהאקט די האנט, וחמור אינו משלם אלא נזק, ווייל איך לערן אפ פון פסוק איש כי יתן מום בעמיתו ולא שור בעמיתו, א שור באצאלט נישט נאר נזק. אמר להו האט רב פפא צו זיי געזאגט, זילו גייטס שומו ליה נזקיה, מען זאל אפשאצן דעם נזק. האבן זיי אים געפרעגט, והא כעבדא בעי למשיימיה, מען דארף אפשאצן ווי ס'זאל זיין ווען ס'וועט, דאס איז א עבד, קטן, מיט א האנט, וויפיל ער ווערט, און וויפיל ער ווערט מיט ביידע הענט, אמר להו האט ר' פפא געזאגט צו זיי, זילו גייטס שיימוהו שאצט עס אפ כעבדא, אמר להו אבוה דינוקא, האט דער פאטער פון קינד געזאגט, לא בעינא, איך וויל נישט מיין קינד זאל ווערן אפגעשאצט ווי א עבד, דזילא ביה מילתא, ס'איז פאר מיר די זאך א שאנדע. אמרו ליה, האבן די רבנן געזאגט צום טאטן, והא קא מחייבת ליה לינוקא, דו מאכסט זיך שלעכט פאר דעם קינד, ווייל דו ביסט מוחל אויף די חבלה פון קינד, דאס וואס מ'באצאלט פאר דעם נזק, דאס באלאנגט צו דעם קינד. די גמרא זאגט ווייטער אז מען טוט עס אינוועסטירן, יעשה בהם סגולה, די קינד וועט ווערן גרויס וועט ער עס האבן. אמר להו, האט דער טאטע צו זיי געזאגט, לכי גדיל, ווען ער וועט ווערן גרויס, מפייסנא ליה מדידי, וועל איך אים איבערבעטן פון דעם, נאר איך וויל ניט מען זאל אים פארשעמען, מען זאל אים אפשאצן ווי א עבד. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, ההוא תורא א אקס דאלס ידיה דינוקא, ער האט צוביסן א האנט פון א קינד, אתו לקמיה דרבא, איז מען געקומען פאר רבא'ן, אמר להו, האט רבא צו זיי געזאגט, זילו גייט שיימוהו שאצט אים אפ כעבדא, אזוי ווי א עבד, אמרו ליה האט מען געפרעגט, רבא'ן, והא מר הוא דאמר, דו אליין האסט דאך געזאגט, כל הנישום כעבד, יעדע זאך וואס ווערט אפגעשאצט כעבד, ס'איז נישט קיין באשטימטע זאך, אין גובין אותו בבבל, טוט מען דאס נישט איינמאנען אין בבל, דאס איז נישט פאר קנס, דאס איז ממון, נאר די גמרא זאגט ווייטער אזוין ממון וואס דאס איז ניט שכיח טוט מען נישט משפט'ן אין בבל, ווייל משפט'ן אין אמת'ן ביי אלע ערטער ביי די דארף זיין סמוכין. איז אנדערע זאכן איז דא עבדינן שליחותייהו אפילו די וואס זענען נישט קיין סמוכין טוהן זיי שליחות פון די וואס זענען סמוכין אבער אנדערע זאכן רבא האט געזאגט א יעדע זאך וואס מען דארף אפשאצן ווי א עבד טוט מען נישט שליחותייהו מען נעמט נישט אפ אין בבל אמר להו האט רבא זיי געענטפערט לא צריכא דאי תפס רש"י טייטשט דאי תפס ער האט געהייסן אפשאצן טאמער שפעטער וועט דער ניזק כאפן. אבער די שיטה ברענגט אראפ א אנדערע טייטש אז גיין אפשאצן טאמער וועט כאפן, דאס קען מען נישט, נאר וואס דען ער האט שוין געכאפט, דעריבער דארף מען עס אפשאצן. רבא לטעמיה רבא וואס רבא זאגט כל הנישום כעבד, אין גובין אותו בבבל גייט לויט זיין טעם.

דאס קען מען איינמאנען אין בבל, נזקי אדם באדם, א מענטש איז געווארן געניזיקט פון א צווייטן מענטש, ונזקי אדם בשור, א מענטש איז געווארן געשאדנט דורך א שור, וואס מען דארף דאס אפשאצן כעבד, אין גובין אותו בבבל, דאס קען מען נישט איינמאנען אין בבל. פרעגט די גמרא, מאי שנא נזקי אדם באדם, פארוואס ווען א מענטש איז געווארן געשאדנט פון א מענטש, ונזקי אדם בשור, ווען א מענטש איז געווארן געשאדנט פון א שור, דלא, איך טו דאס נישט משפט'ן אין בבל, ווייל אלוקים בעינן, ווייל דארטן ווערט דערמאנט אין דער פרשה, עד אלוקים יבוא דבר שניהם, און דאס גייט ארויף אויף אלעס וואס ווערט דערמאנט פריער, ס'גייט ארויף אויף דעם וכי יריבון אנשים, און עס גייט אויך ארויף אויף דעם וואס שור שהזיק את האדם וליכא, און אין בבל איז נישט פארהאנען קיין סמוכין דעריבער קען איך דאס נישט איינמאנען. איז דאך די זעלבע זאך, נזקי שור בשור, א שור איז געווארן געניזיקט פון א שור, ושור באדם, און א שור איז געווארן געניזיקט פון א מענטש, נמי זאל איך אויך נישט משפט'ן אלקים בעינן, דער זעלבער אלקים וואס שטייט עד אלקים יבא דבר שניהם גייט אויכעט ארויף אויף נזקי שור בשור און נזקי שור באדם. וליכא, ס'דאך נישט דא קיין סמוכים, אלא מאי שנא שור בשור ושור באדם, פארוואס ווען א שור איז געווארן געניזעקט פון א שור, אדער א שור איז געווארן געניזעקט פון א מענטש, פארוואס טו איך דאס טון אין בבל יא אפנעמען דשליחותייהו קא עבדינן, ווייל אין בבל טוען מיר די שליחות פון די בית דין סמוכין? און לאו דווקא דעמאלט ווען ס'איז דא סמוכים אין ארץ ישראל, אפילו בזמן הזה וואס ס'איז נישט דא קיין סמוכים, איז דער דער ענין פון בשליחותייהו קא עבדינן גייט אויך ארויף אז זיי האבן אונז געגעבן דעם כח הרשאה אז מיר זאלן טון זייער שליחות, ממילא איז גלייך א ווער טוט משפטן אז זיי טוען משפטן. מידי דהוה, ס'האט דעם זעלבן דין, אהודאות והלוואות, ווען איינער מאנט דעם צווייטן געלט, אהודאות וואס ער האט עדות ער האט מודה געווען, די עדות זאגן מיר האבן געהערט ער האט מודה געווען ער איז אים שולדיג, והלוואות, ער קומט אים מאנען געלט ס'איז דא עדות ער האט אים געבארגט, זאגן מיר בשליחותייהו קא עבדינן, פארוואס? כאטש אין אמת'ן דארף מען דאך האבן מומחים. איז די אלוקים, נאר כדי שלא תנעל דלת בפני לווין, זאגן מיר שליחותייהו קא עבדינן. אויב אזוי, אדם באדם, א מענטש איז געווארן ניזוק פון א מענטש, ואדם בשור, א מענטש איז געווארן געשאדנט פון א שור, נמי שליחותייהו קא עבדינן, לאמיר אויך זאגן מיר טוען די שליחות, פון דיע בית דין וואס זענען סמוכין מידי דהוה אהודאות והלוואות, אזוי ווי מיר זאגן ביי הודאות והלוואות שליחותייהו קא עבדינן, לאמיר דא אויך אזוי זאגן, זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר ענטפערן כי קא עבדינן שליחותייהו ווען טוען מיר די שליחות פון דיע וועלכע זיי זענען סמוכין, במידי דקים ליה לן בגויה, א זאך וואס מיר ווייסן וויפיל מען זאל באצאלן. במידי דלא קים לן בגויה זאכן וואס מען ווייסט נישט דא אבער מען דארף אפשאצן, לא עבדינן שליחותייהו, דארט טו איך נישט זייער שליחות. זאגט די גמרא אמרי, איך וויל דיר פרעגן, אויב דו זאגסט מען דארף אפשאצן טוט מען נישט זייער שליחות, איז דאך די זעלבע זאך שור בשור, א שור איז געווארן געשאדנט פון א שור,

וויפיל די שאדן האט אנגעמאכט, איז די זעלבע זאך אדם באדם, ווען א מענטש איז געווארן געשאדנט פון א מענטש, ואדם בשור, נמי, וואס הייסט איך ווייס נישט, איך ווייס יא, פוק חזי, גיי ארויס און זע, היכי מזדבני עבדי בשוקא, ווי אזוי דער עבד ווערט פארקויפט אויפן שוק. ועוד און נאך וועל איך דיר פרעגן, דו זאגסט א זאך וואס מען דארף נישט אפשאצן, דיע זאך טוט מען משפט'ן אין בבל תשלום כפל ווען איינער גנב'עט ער דארף באצאלן כפל ותשלום ארבעה וחמישה ווען טבח ומכר דארף ער באצאלן ארבעה וחמישה דקיצי דארט דארף מען דאך נישט אפשאצן דאָרטן, לאָמיר זאָגן, נעבד שליחותייהו, זאָל מען טאָן זייער שליחות, און מיר ווייסן דאָך, אין דנין דיני קנסות בבבל, זע איך דאָך, אַז כאָטש די זאַך איז באַשטימט, מען דאַרף ניט אָפּשאַצן, דאָך משפּט מען נישט אין בבל. זאָגט די גמרא, אמרי וועל איך דיר ענטפערן, כי עבדינן שליחותייהו, ווען טוען מיר די שליחות, כאָטש מיר זענען נישט קיין סמוכין און מיר קענען משפט'ן אזא דין וואס מען דארף האבן סמוכין ווייל מיר טוען די שליחות פון די בית דין סמוכין בממונא, ביי געלט, בקנסא לא עבדינן שליחותייהו, ביי קנס טוט מען נישט זייער שליחות. פרעגט די גמרא, דו האסט דאך נאר פארענטפערט די קשיא אויף כפל און אויף ארבעה וחמישה, אבער אדם באדם, ווען א מענטש איז געווארן געניזיקט פון א מענטש דממונא הוא, ער האט געמאכט דעם שאדן געלט. נעבד שליחותייהו, זאל איך טוהן זייער שליחות פון דיע סמוכין? ענטפערט די גמרא, כי קא עבדינן שליחותייהו, ווען טוען מיר די שליחות? פין די בית דין סמוכים במילתא דשכיחא א זאך וואס איז שכיח אדם באדם דלא שכיחא א מענטש זאל ווערן געשאדענט פין א מענטש איז ניט שכיח לא עבדינן שליחותייהו טוה איך נישט זייער שליחות און די זעלבע זאך אדם בשור איז אויכעט ניט שכיח אבער שור בשור דאס איז א זאך וואס איז שכיח. שור באדם, א שור זאל ווערן גע'ניזיק'ט דורך א מענטש איז אויך שכיח. מען מיינט נישט אז דער מענטש איז צוגעגאנגען און ער האט מזיק געווען דעם שור. דער מענטש האט געארבעט מיט יענעמ'ס א שור און ער איז נישט געווען פארזיכטיג און האט אים מזיק געווען. אדער שור באדם, די אלע ארבעה שומרים איז דאך אויך דער ענין וואס דער שור איז געווארן גע'ניזיק'ט דורך דעם מענטש. דאס איז א זאך. וואס איז שכיח איז דעמאלט זאגן מיר אז עבדינן שליחותייהו. פרעגט די גמרא, הרי בושת, דער ב"ח מעקט אויס ופגם, אין רש"י זעהט אויס מען לערנט עס יא, דשכיח, ס'איז שכיח נעבד שליחותייהו, זאל איך טוהן זייער שליחות? זאגט די גמרא אמרי וועל איך דיר זאגן הכי נמי, בושת טוה איך טאקע טוהן זייער שליחות, דהא רב פפא אגבי ארבע מאה זוזי לבושת. כאטש ר' פפא איז נישט געווען קיין מוסמך איז געווען אין בבל זאגט די גמרא והא ליתא ס'איז נישט לדרב פפא ס'איז נישט ווי ר' פפא דשלח ליה רב חסדא לרב נחמן רב חסדא האט געשיקט צו רב נחמן ער האט געוואלט איינמאנען בושת אין בבל ושלח ליה חסדא חסדא קנסא קא מגבית בבבל דו גייסט בושת איז נישט קיין קנס

אלא, זאגט די גמרא אזוי, כי עבדינן שליחותייהו ווען זאגן מיר אז כאטש אין פסוק שטייט אז דארף זיין סמוכין, אלוקים שטייט דאך, מיר וואס מיר זענען אין בבל נישט קיין סמוכין טוהן זיי מיר זייער שליחות, די שליחות פון דיע וואס זיי זענען סמוכין. במילתא דשכיחא, אזא איין זאך וואס איז שכיח, ואית ביה חסרון כיס, און ס'איז אויך פארהאנען חסרון כיס, דעריבער זאגן מיר, הודאות והלוואות, אז ר'האט אים מודה געווען. אז ר'איז אים שולדיג געלט, ס'דא אויף דעם עדות, אדער ס'דא עדות ער האט אים געליגן געלט, דאס איז א זאך וואס איז שכיח, און ס'דא חסרון כיס, כאטש אין פסוק שטייט אלקים טו איך זייער שליחות. אבל מילתא דשכיחא, א זאך וואס די זאך איז שכיח, ולית ביה חסרון כיס. קיין געלט שאדן איז נישט דא, די גמרא וועט באלד מפרש זיין, אי נמי אדער מילתא דלא שכיחא, א זאך וואס איז נישט שכיח, ואית ביה חסרון כיס, און ס'איז דא חסרון כיס, אבער ווייל עס איז נישט שכיח, לא עבדינן שליחותייהו, טוען מיר נישט די שליחות פון דיע וואס זיי זענען סמוכין, הילכך דעריבער. אדם באדם, א מענטש איז געווארן געשאדנט פון א מענטש, אף על גב דאית ביה חסרון כיס, כאטש ס'איז דא געלט שאדן, כיוון דלא שכיחא, ס'איז דאך א זאך וואס איז נישט שכיח, לא עבדינן שליחותייהו, טו איך נישט זייער שליחות. בושת, ווען איינער האט דעם צווייטן פארשעמט, אף על גב דשכיחא, כאטש ס'איז א זאך וואס איז שכיח, כיון דלית ביה חסרון כיס, ווייל ס'איז נישט דא קיין חסרון כיס, לא עבדינן שליחותייהו טו איך נישט זייער שליחות, און שור וואס איז געווארן געניזיקט פון א שור, אדער שור וואס איז געווארן געניזיקט פון א מענטש, דאס איז דאך א זאך וואס איז שכיח, און ס'איז א זאך וואס איז דא חסרון כיס, דעריבער זאגן מיר ביי דעם שליחותייהו קא עבדינן. פרעגט די גמרא, ושור בשור גובין בבבל, ווען א שור האט מזיק געווען א שור טוט מען דאס איינמאנען אין בבל, והא דאך אמר רבא, רבא האט דאך געזאגט, שור שהזיק, א שור האט מזיק געווען, אין גובין אותו בבבל, טוט מען דאס נישט איינמאנען אין בבל. דאזיק מאן, וועמען האט דער שור מזיק געווען, וואס רבא זאגט אז מען קען עס נישט איינמאנען אין באבל? אילימא אז כ'וועל זאגן דאזיק אדם אז דער שור האט מזיק געווען א מענטש, זאגן מיר מען נעמט נישט איין אין בבל, פארוואס? וועסט דאך זאגן ס'איז נישט שכיח, מאי איריא שור דאזיק אדם, אפילו אדם דאזיק אדם, וואס איז מער א שכיח נמי אין גובין אותו בבבל, וואזשע האט רבא געזאגט שור שהזיק, טייטש שהזיק את אדם, איז דאך אפילו אדם שהזיק את אדם וואס איז מער שכיח, טוט מען דאך אויך נישט איינמאנען אין בבל, אלא פשיטא דארף איך דאך טייטשן. דאס וואס רבא האט געזאגט שור שהזיק אין גובין אותו בבבל דאזיק שור, ער האט מזיק געווען א שור, דעמאלט זאגן מיר א שור וואס האט מזיק געווען א שור טוט מען נישט איינמאנען אין בבל, וקתני און ס'שטייט אין גובין אותו בבבל.

דאס וואס מיר זאגן נזקי שור בשור, אז א שור ווערט געשאדן פון א שור, טוט שליחותייהו קא עבדינן מען טוט איינמאנען אין בבל רעדט זיך ביי א מועד. פרעגט די גמרא והא דאך אמר רבא אין מועד בבבל, רבא זאגט א שור קען נישט ווערן קיין מועד אין בבל ווייל ער ווען ר'איז א תם ר'איז מזיק ברענגט נישט צום בית דין, וויאזוי קען ער ווערן א מועד? טא ווי קען זיין א מציאות נזקי שור בשור א מועד מען זאל איינמאנען? זאגט די גמרא אמרי כ'על דיר זאגן דאייעד התם ער איז געווארן א מועד אין ארץ ישראל ואייתוה להכא און מען האט אים געברענגט דא אהער אין בבל פרעגט די גמרא והא מילתא דלא שכיחא היא דאס איז דאך א זאך ס'איז נישט שכיח. אז מען זאל ברענגען א שור מועד פון ארץ ישראל אין בבל, און דו האסט דאך פריער געזאגט ומילתא דלא שכיחא הא אמרת, א זאך וואס איז נישט שכיח האסטו געזאגט דלא עבדינן שליחותייהו, מען טוט נישט זייער שליחות, ענטפערט די גמרא מען מיינט אזוי, דאתו רבנן דהתם, ס'איז געקומען רבנן פון ארץ ישראל וואס זיי זענען געוועזן סמוכין, וייעדוה הכא, זיי האבן אים דא געמאכט פאר א מועד, פרעגט די גמרא, סוף סוף מילתא דלא שכיחא היא, דאס איז דאך אויך א זאך וואס איז נישט שכיח, ואת אמרת, און דו האסט דאך געזאגט מילתא דלא שכיחא לא קא עבדינן שליחותייהו, און דאס איז דאך נישט שכיח אז ס'זאל קומען סמוכין פון ארץ ישראל קיין בבל און זאל זיך דא געפינען און מאכן אים פאר א מועד, אלא זאגט די גמרא. כי קאמר רבא, ווען האט רבא געזאגט אז נזקי שור בשור טוט מען איינמאנען אין בבל, בשן ורגל דמועדין מתחילתן נינהו, שן ורגל זענען מיר געוואוינט צו טייטשן שן ס'איז געגאנגען די בהמה האט פירות אויפגעגעסן, צו רגל גייענדיגערהייט האט זי מזיק געווען דרך הילוכה, וואס פאסט זיך צו זאגן? בנזקי שור בשור שן ורגל, נאר אויב נתחכך בחבירו להנאתו און ער האט אים מזיק געווען, אויב א איין שור האט זיך געריבן מיטן צווייטן להנאתו און ער האט צוקוועטשט דעם אנדערן שור, דאס איז דאך א תולדה פון שן, אדער גייענדיגערהייט האט דער שור מזיק געווען דעם אנדערן שור. און ער האט נישט מכוון געווען, דעמאלט איז דאס א תולדה פון רגל, איז אזא שן ורגל וואס דאס איז נזקי שור בשור, דאס טוט מען יא איינמאנען אין בבל. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט צער, וואס הייסט מען באצאלט פאר דעם צער, אדער ווי קען זיין צער אליין אן נזק, כוואו, ער האט אים אפגעבריט, או בשפוד או במסמר, און ער האט אים אפגעבריט ואפילו על צפורנו מקום שאינו עושה חבורה איז דארטן שאצט מען אפ דעם צער. זאגט די גמרא, מיר זעהן דאך פון דער משנה אז מען דארף באצאלן צער אפילו דארט וואו ס'איז נישט דא קיין נזק, ווייל אויב ער האט אים אפגעבריט אויף די נאגל איז דאך נישט דא קיין נזק. איז צער שלא במקום נזק משתלם, מאן תנא, ווער איז דער תנא וואס ער זאגט מען באצאלט צער אפילו דארטן וואו ס'איז נישט דא קיין נזק, אזוי האלט דאך דער תנא פון אונזער משנה, ווער איז דער תנא פון אונזער משנה? אמר רבא, האט רבא געזאגט, בן עזאי היא, אונזער משנה איז ווי בן עזאי, בן עזאי לערנט אז מען באצאלט צער אפילו דארט וואו ס'איז נישט דא קיין נזק, דתניא מיר האבן געלערנט, רבי אומר, רבי זאגט, כויה נאמרה תחילה, פריער שטייט אין דער תורה כויה. בן עזאי אומר, בן עזאי זאגט, חבורה נאמרה תחילה, פריער שטייט חבורה, וואס פאר א ווערטער איז דאס? מען נעמט די חומש, פריער שטייט כויה תחת כויה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה, פריער שטייט כויה און נאכדעם שטייט חבורה. במאי קא מיפלגי, אין וועלכע זאך קריגן זיי זיך? מיר וועלן פריער מסביר זיין אזוי. אויב מיר וועלן זאגן אז דאס איז דאס ווארט כויה, וואס מיינט מיר די תורה צו זאגן מיטן ווארט כויה? קען איך לערנען צוויי טייטשן. כ'קען אפשר מיינען אז כויה מיינט מען ס'איז נאר א ברי, קיין אנדערע זאך באצאלט מען נישט נאר צער. אדער איך קען לערנען אז כויה מיינט מען ס'איז דא נזק אויכעט. ס'איז דא א חבורה, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס מ'דארף באצאלן אחוץ דעם צער. איז אזוי, אויב מיר וועלן לערנען. אז דאס ווארט כויה מיינט מען אפילו ס'איז נישט דא קיין חבורה, ס'איז נאר א ברי, מער א גארנישט ניט. אויב אזוי וואס דארף מען שפעטער שטיין חבורה? אויב איך זע אפילו ס'איז נישט געווען קיין שאדן, איז נאר כויה, איז מען חייב, איז דאך אוודאי און אוודאי חבורה איז מען מחייב. ממילא דארף איך גיין טייטשן אז דעריבער האט מיר די תורה געשריבן שפעטער דאס ווארט חבורה תחת חבורה אפצוטייטשן די כויה, נישט אזוי ווי דו מיינסט אז אין כויה איז מען מחויב אז ס'איז נאר דא כויה, ס'איז נאר דא צער קיין אנדערע זאכן נישט, ניין. די חבורה גייט מיר מפרש זיין ביי וועלכע כויה בין איך דיר מחייב, איך בין דיר מחייב דווקא וואו ס'איז דא א חבורה, ווייל אויב די כוונה פון דער תורה איז אז מ'איז מחייב ביי כויה אפילו ס'איז נישט דא קיין חבורה, דארף דאך נישט שטיין אינגאנצן די חבורה תחת חבורה, קומט אויס אזוי ווען ס'זאל מיר נאר שטיין כויה אליין? וואלט איך טאקע געטייטשט אז אפילו ס'איז נישט דא קיין חבורה איז מען אויך מחויב פאר צער, אבער די תורה האט מיר געשריבן שפעטער חבורה צו זאגן אויף וועלכע כויה איז מען מחויב, דווקא דארט וואו ס'איז דא א חבורה, דאס זאגט די גמרא. חבורה אליין זאל מיר שטיין, איז דאך נישט קיין ראיה אז אין די חבורה איז דא צער, חבורה איז דא ריפוי מיט אנדערע זאכן, וועל איך נישט וויסן דעם דין פון צער וועל איך נישט וויסן, כויה מוז מיר שטיין, ווייל כויה ווייס איך, ווייל כויה איז א זאך וואס ס'איז דא צער. איז אזוי, רבי סבר, רבי האלט כויה, דאס וואס רבי זאגט, כויה נאמרה תחילה, מיינט רבי צו זאגן כויה נאמרה תחילה, ווען ס'זאל מען נאר שטיין כויה און ס'זאל מען ניט שטיין קיין חבורה, וואלט איך אפגעטייטשט דאס ווארט כויה נאר כויה, קיין חבורה נישט דא.

אז אויב איך זע דארטן ווי ס'איז נישט דא קיין חבורה איז מען מחויב, כויה אן א חבורה איז מען מחויב, איז דאך אוודאי און אוודאי חבורה ס'איז דא נזק איז מען מחויב, וואס דארף איך האבן די חבורה? אין די תורה האט מען געשריבן די חבורה לגלויי עלה דכויה, זאל מען אפטייטשן דאס ווארט כויה דיש בה חבורה אין אי לא לא, אויף וועלכע כויה איז מען מחויב? דווקא דא וואו ס'איז דא א חבורה איז נאכאמאל, ווען ס'זאל מען נאר שטיין כויה, וואלט איך געטייטשט א כויה, ס'איז דא צער, קיין חבורה נישט דא, ווען ס'זאל מען נאר שטיין חבורה, וואלט איך געזאגט חבורה איז מען מחויב אויף די נזק, אויף ריפוי, אבער אויף צער וואלטסטו דאך נישט געוואוסט. איז יעצט דא אז ס'זאל מען שטיין כויה אליין, וואלט איך געזאגט אזוי, מה דאך אויף צער אליין אן חבורה איז מען מחויב, אויף חבורה אוודאי איז מען מחויב, איז דאך ממילא די חבורה איבריג אפצוטייטשן אויף וועלכע כויה איז מען מחויב דווקא ווי ס'איז דא חבורה, קומט אויס אז די ווערטער וואס רבי זאגט כויה דלית בה חבורה, כויה, וואס זאגט רבי? אז כויה נאמרה תחילה איז די טייטש אזוי, די תורה זאגט כויה ווען איך זאל נישט האבן דעם חבורה, און די נאמרה גייט ארויף נישט ווי די מציאות איז לויט די מסקנא, נאר אויב כ'זאל נישט האבן די חבורה וואלט איך אזוי געטייטשט כויה. ובן עזאי סבר, בן עזאי האלט. דאס וואס בן עזאי זאגט, חבורה נאמרה תחילה, זאגט ער אזוי, אז ס'זאל מען נאר שטיין כויה, וואלט איך געזאגט, אז פון וועלכע כויה רעדט די תורה? פון אזא כויה וואס ס'איז דא חבורה, ווייל כויה דיש בה חבורה משמע, דאס ווארט כויה מיינט מען ס'איז דא חבורה, דאס איז זיינע ווערטער חבורה נאמרה תחילה פון די כויה וואס ווערט דערמאנט אין אנפאנג, כ'זאל נאר דאס האבן וואלט איך געזאגט מ'איז נישט מחויב אויף צער נאר דווקא דא וואו ס'איז דא א חבורה, ווייל סתם כויה איז פארהאנען א חבורה. כתב רחמנא חבורה האט מען די תורה געשריבן חבורה איז דאך נאך חבורה איבריג פון כויה ווייס איך במקום חבורה לגלויי עלה דכויה מגלה זיין אויף כויה דלית בה חבורה אז די תורה האט מחייב געווען אויף א כויה אן א חבורה אז מ'איז מחויב בצער בלא נזק, דעריבער קומט אויס איז אונזער משנה אזוי ווי בן עזאי מתקיף לה ר' פפא, האט ר' פפא געפרעגט א קשיא, אדרבה איפכא מסתברא, די סברא פשוטה איז, אז די משנה גייט ווי רבי, נישט ווי בן עזאי, רבי וואס ער אליין האט מסדר געווען די משנה, זאל רבי סותם זיין די משנה נישט ווי ער אליין האלט? און נאך א זאך, לויט ווי מיר טייטשן יעצט דאס ווארט נמרא, וויאזוי טייטש איך יעצט דאס ווארט נמרא? טייטש איך לויט א הוה אמינא, אויב זאל מען נאר שטיין כויה אליין, וואלט איך געטייטשט נאר כויה אן א חבורה, און די לויט בן עזאי'ן טייטש איך זאל נאר שטיין כויה אליין, וואלט איך געזאגט דאית בה חבורה. ס'איז קיינמאל נישט די סדר פון תנא אז ער זאל גיין זאגן ווי אזוי די הוה אמינא איז, שטענדיג זאגט ער לויט די מסקנא ווי אזוי איך דארף דאס אפטייטשן. רבי אומר כויה נאמרה תחילה, סבר ווייל רבי האלט כויה דאית בה חבורה משמע כתב רחמנא חבורה האט די תורה געשריבן חבורה לגלויי עלה דכויה די חבורה גייט מען מגלה זיין אויף כויה. דלית בה חבורה איז שוין גוט וואס רבי זאגט כויה נאמרה תחילה, אז כויה נאמרה לויט די מסקנא אז איך האב חבורה אויכעט, מוז איך טייטשן די כויה אז ס'איז נישט דא קיין חבורה. בן עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה? ער זאגט אז אויב איך האב די חבורה אויכעט מוז איך טייטשן שוין די כויה, מיינט מען דאית בה חבורה. סבר ווייל בן עזאי האלט. כויה, דלית בה חבורה משמע כויה ווייזט אויס אז ס'איז נישט דא קיין חבורה, כתב רחמנא חבורה לגלויי עלה דכויה, האט די תורה געשריבן חבורה מגלה זיין אויף כויה, דאית בה חבורה אין, אי לא לא, ואמסקנא קיימי. און דאס וואס רבי און בן עזאי זאגן נאמרה דאס גייט ארויף אויף א מסקנא נאכדעם ווי איך האב ביידע איך האב אי דעם כויה תחת כויה און אויך די חבורה תחת חבורה אי נמי אדער איך וויל זאגן דכולי עלמא סיי רבי סיי בן עזאי לערנען כווייה בין דאית בה חבורה בין דלית בה חבורה משמע ביידע האלטן אז כווייה מיינט מען אז ס'איז נישט דא קיין חבורה אויכעט נאר וואס איז דא די מחלוקת והכא דא הא בכלל ופרט המרוחקים זה מזה קמיפלגי ווען דער פרט איז ווייט פון כלל. אויב דער כלל זאג מיר דאך בין איך אלעס מרבה, אויב איך האב א פרט נאכן כלל גלייך דערלעבן נישט ווייט, זאג איך אין בכלל אלא מה שבפרט, אין דער תורה שטייט אזוי, כווייה תחת כווייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה, ווען זאל מען שטיין די חבורה תחת חבורה גלייך נאך כווייה תחת כווייה? וואלט איך געזאגט אין בכלל אלא מה שבפרט, כאטש כווייה ווייזט דאך אויס סיי עס האט א חבורה סיי עס איז נישטא קיין חבורה, אבער דער פרט איז דאך מפורש אז מען רעדט נאר פון חבורה, אבער דא א איז דאך דא אינמיטן דער פצע תחת פצע. רבי סבר רבי זאגט, אין דנין אותו בכלל ופרט. ווייל אינמיטן ווערט דאך איבערגעהאקט מיט פצע תחת פצע, האט עס נישט דעם דין ווי כלל ופרט, אז איך זאל זאגן אין בכלל אלא מה שבפרט ניין, נאר וואס דען זאג איך איך האב א כלל, די כלל פון כווייה איז דאך בין דאית בה חבורה בין דלית בה חבורה. ובן עזאי סבר און בן עזאי האלט דנין אותו בכלל ופרט אפילו עס איז ווייט, כאטש דא א דער פרט חבורה תחת חבורה איז דאך ווייטער פון כווייה תחת כווייה, ווייל אינמיטן דאך געווארן איבער געהאקט מיט פצע תחת פצע, האט עס דעם דין ווי כלל ופרט, און אין בכלל אלא מה שבפרט זאגן מיר וועלכע כווייה איז מען מחייב, דווקא אזא כווייה וואס איז דא א חבורה וועט אונזער משנה קומט אויס פארט גיין ווי רבי, ווייל רבי האלט דאך אז ס'איז כווייה אן א חבורה אויכעט, וכי תימא עסט וועלן פרעגן חבורה לרבי למה לי? אויב רבי זאגט אז ס'איז נישט קיין פרט. רבי זאגט אז דאס ווארט כווייה מיינט מען בין דאית בה חבורה בין לית בה חבורה, וואזשע דארף מיר די תורה שרייבן די חבורה? לדמים יתרים, וואס איז טייטש לדמים יתרים? ווען די תורה זאל מען נאר שרייבן כווייה תחת כווייה, וואלט איך געזאגט אז שטענדיג צו ס'דא חבורה צו ס'נישט דא קיין חבורה, מען באצאלט נאר די דמי כויה, דעם צער באצאלט מען, אבער צוויי זאכן באצאלט מען נישט, פאר די ריפוי וואס איך דארף האבן די חבורה וואלט איך נישט געוואוסט. איז יעצט דא אז איך האב דעם חבורה תחת חבורה אויכעט, ווייס איך א חוץ דעם וואס איז דא א חיוב צו באצאלן פאר דעם צער, איז אויך דא א חיוב צו באצאלן די וואס איך דארף האבן א רפואה פאר די חבורה רש"י.